גופא, מיר האבן פריער געלערנט, אמר רב הונא אמר רב, רב הונא האט געזאגט פאר רב'ן, מודה בקנס, איינער איז מודה א זאך וואס ס'איז נישט קיין חיוב ממון נאר אין קנס, ואחר כך באו עדים, נאכער קומט צו גיין עדות, פטור, איז ער פטור. איתיביה רב חסדא לרב הונא, האט רב חסדא געפרעגט א קשיא צו רב הונא, מעשה ברבן גמליאל, ס'איז געווען א מעשה מיט רבן גמליאל שסימא האט געמאכט בלינד את עין טבי עבדו, די אויג פון זיין קנעכט טבי, והיה שמח שמחה גדולה, רבן גמליאל האט זיך געפרייט נישט ער האט זיך געפרייט פון דעם וואס דער עבד איז בלינד, ער האט זיך געפרייט ווייל טבי איז געווען א עבד כשר און ער, רבן גמליאל, האט אים געוואלט באפרייען, נאר האט אים נישט געקאנט באפרייען, המשחרר עבדו עובר בעשה, האט ער געטראכט, אה, יעצט וועט ער שוין ווערן א בן חורין. מצאו לרבי יהושע, רבן גמליאל האט געטראפן צו רבי יהושע, אמר לו האט ער געזאגט צו אים, אי אתה יודע, ווייסטו דען ניט, שטבי עבדי יצא לחירות, מיין קנעכט טבי גייט ארויס פריי, אמר לו, האט אים רבי יהושע געפרעגט למה, פארוואס גייט ער ארויס פריי, אמר לו האט אים רבן גמליאל געזאגט שסמיתי את עינו, כ'האב אים געמאכט בלינד די אויג, אמר לו האט רבי יהושע צו אים געזאגט אין בדבריך כלום, דיינע ווערטער איז גארניט ניט, שכבר אין לו עדים, ווייל ער האט נישט רש"י האט א גירסא שכבר אין לך עדים, ס'איז די זעלבע זאך, און אויב דו אליין דערציילסט דאס וועסטו נישט באצאלן קיין קנס. ווייזט אויס פון דעם, הא אבער יש לו עדים, אויב ס'איז דא עדות, און נאכדעם ווי ער האט מודה געווען וועט יעצט קומען עדות, חייב. איז דעמאלט איז ער חייב, דעמאלט וואלט ער געווארן באפרייט, ושמעינן מינה, מיר האבן דא א ראיה, מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, ווייל רבי יהושע האט אים נישט געזאגט אז ער וועט נישט ווערן באפרייט ווייל ער האט מודה געווען, ער האט אים געזאגט ער וועט נישט ווערן באפרייט ווייל ס'איז נישט דא קיין עדות, אבער אויב ס'זאל זיין עדות אפילו ער האט פריער מודה געווען, זאגן מיר איז מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, איז דאך א קשיא. אויף רב. אמר ליה האט ער אים געענטפערט, שאני רבן גמליאל, רבן גמליאל איז א צווייטע זאך, דלא בפני בית דין אודי, ער האט נישט מודה געווען פאר דעם בית דין, מודה בקנס פטור, אזוי ווי ס'דא א דין א משפטן קנסות דארף דווקא זיין א בית דין מומחים, איז די זעלבע זאך די הודאה פון קנס אז זאל זיין פוטר דארף עס זיין פאר א בית דין מומחים, פרעגט די גמרא והא רבי יהושע אב בית דין הוה איז דאך איז דאך געווען א אב בית דין פארוואס איז די הודאה נישט קיין הודאה ענטפערט די גמרא, שלא בבית דין הוה קאי, וואס איז דער פשט שלא בבית דין הוה קאי? איז דען דא א דין אז דווקא אויף דעם ארט מוזן זיין די דריי פון בית דין? וואו די בית דין איז דא, דעמאלט זענען זיי בית דין. איז רש"י באווארענט עס, אז דער דין איז אז ס'איז נישט געווען קיין בית דין יושבים, ווייל א בית דין מען זאל פאר זיי מודה זיין דארף זיין דריי, איז דער עיקר, די טייטש איז שלא בבית דין הוה קאי, ווען ר' יהושע זאל געווען זיין ביי דעם בית דין, וואלט ער נישט געווען דארט אליין, וואלט מיט אים געוועזן נאך אז ס'איז געווען שלא בבית דין, איז דאך ר' יהושע געוועזן אליין, אזוי לערנט פשט דער מהרש"ל דא אויפן ארט, איז ער דאך געווען איינער, און ביי איינעם קען מען נישט מודה זיין, די הודאה דארף זיין פאר דריי מומחים. פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא, אמר לו רבי יהושע האט געזאגט צו רבן גמליאל, אין בדבריך כלום, דיינע ווערטער איז גארניט ניט, ער וועט נישט ווערן באפרייט, שכבר הודית, ווייל דו האסט שוין מודה געווען, ווייזט אויס פון דעם, אפילו ס'וועט שפעטער קומען עדות, איז ער אויך, איז ער אלץ. איז נישט באפרייט איז ער אלץ פטור, זע איך דאך אז די ברייתא האלט אז מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, און דארט איז געשטאנען א צווייטע לשון אין בדבריך כלום, וואס איז דארט געשטאנען ש שכבר אין לו עדים, מאי לאו, מיינסטו דען נישט תנאי היא, אז אין דער זאך איז א מחלוקת פון תנאים. האי תנא דאמר שכבר אין לך עדים, די פריערדיגע ברייתא וואס דארט איז געשטאנען כבר אין לך עדים, סבר ער האלט אז פארוואס ווערט ער נישט באפרייט ווייל ס'איז נישט געקומען קיין עדות, אבער ווי זאל זיין ס'זאל שפעטער קומען עדות וואלט ער געווען. באפרייט ווייל מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, והאי תנא דאמר דער תנא פון די צווייטע ברייתא וואס ער זאגט שכבר הודית ווייל דו האסט שוין מודה געווען ווייזט אויס אפילו עס קומט שפעטער עדות איז ער אויך פטור, סבר ער האלט מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, לאמיר זאגן אז אין דעם איז א מחלוקת פון די צוויי ברייתות, זאגט די גמרא לא, ניין, דכולי עלמא אלע האלטן מודה בקנס ואחר כך באו עדים האלטן אלע פטור, ובהא קמיפלגי זיי קריגן זיך אין די מציאות ווי ס'איז געוועזן הך תנא דאמר שכבר אין לך עדים סבר ער האלט חוץ לבית דין הוה, דאס איז געווען חוץ לבית דין, ממילא איז נישט געווען קיין הודאה, ממילא אז ס'וואלט געקומען עדות וואלט ער געווען באפרייט, אבער די גאנצע זאך איז ס'איז נישט דא קיין עדות, ווייל די הודאה איז דאך נישט קיין הודאה, ווייל ס'איז געווען חוץ לבית דין. והך תנא דאמר, און דער תנא וואס האט געזאגט אז אין בדבריך כלום שכבר הודית, סבר ער האלט בבית דין הוה, איז דאך די הודאה געווען א הודאה, זאגט ער אים, ווייל דו האסט שוין מודה געווען וועט נישט העלפן וואס וועט שפעטער קומען עדות, ווייל מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז פטור. איתמר, מיר האבן געלערנט מודה בקנס ואחר כך באו עדים, איינער איז מודה אין קנס נאכדעם קומען עדות, רב אמר פטור, רב זאגט אז מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז פטור, ושמואל אמר חייב, און שמואל זאגט חייב. אמר רבא בר אהילאי, מאי טעמא דרב, וואס איז דער טעם פון רב'ן וואס ער לערנט מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, אויב לא באו עדים איז נישטא קיין מחלוקת, האלט שמואל אויכעט פטור, נאר אויב אחר כך באו עדים איז א מחלוקת, רב זאגט פטור און שמואל זאגט חייב, וואס איז די סברא פון רב'ן? שטייט אין פסוק אם המצא תמצא בידו, טייטש איך אזוי, אם המצא. בעדים, אויב פריער וועט די זאך ווערן באוויזן דורך עדות, פריער וועט קומען צו גיין עדות און די עדות וועלן אים מחייב זיין, תמצא בדיינים, דעמאלט וועט די בית דין אים מחייב זיין דעם כפל, דער פסוק רעדט זיך ביי כפל, פרט למרשיע את עצמו, ווי איז אבער אז די חיוב ווערט נישט דורך עדות נאר ער אליין איז זיך מחייב איז פטור, למה לי וואס דארף איך האבן דעם פסוק מאשר ירשיען נפקא, שטייט דאך א פסוק אשר ירשיען אלקים דווקא וואס די בית דין איז מחייב דעמאלט באצאלט מען כפל, וואס איז דארף איך האבן צוויי פסוקים אלא שמע מינה מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור. דער איבריגער פסוק קומט מיר דערציילן, איין פסוק זאגט מיר א מודה בקנס בלא עדים איז פטור, און דער אנדערער פסוק דערציילט מיר א מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז אויך פטור. ושמואל אמר לך, שמואל זאגט איך האב נאר איין פסוק, נאר דעם פסוק פון אשר ירשיען אלקים, ווייל ההוא מיבעי ליה, דעם פסוק פון אם המצא תמצא דארף ער האבן לגנב עצמו, אויף דעם דין אז א גנב דארף באצאלן כפל. ווי די גמרא האט פריער געזאגט, כדתניא דבי חזקיה, אז אם המצא תמצא טוה איך דרש'ענען כלל ופרט וכלל, צו ריבוי מיעוט וריבוי, און איך טוה פון דעם אפלערנען, באצאלט כפל א גנב, ממילא האב איך דאך נישט קיין צוויי פסוקים, כ'האב נאר איין פסוק, קומט מיר דערציילן דער פסוק א מודה בקנס איז פטור, אבער ואחר כך באו עדים איז חייב. איתיביה רב לשמואל, האט רב געפרעגט א קשיא צו שמואל, מיר האבן געלערנט ראה עדים שממשמשים ובאים, ער האט געזען אז עדות וועלן קומען זאגן אויף אים עדות אז ער האט גע'גנב'עט, ואמר האט ער מודה געווען, גנבתי, איך האב גע'גנב'עט, איידער די עדות קומען איז ער מודה ער האט גע'גנב'עט, אבער לא טבחתי ולא מכרתי, אבער כ'האב נישט געשחטן, כ'האב נישט פארקויפט, אינו משלם אלא קרן, קען ער נישט באצאלן נאר קרן, פארוואס? אפילו ער איז נישט מודה יעצט אויף טביחה מכירה, און אחר וועט קומען צו גיין עדות ס'איז געווען טביחה מכירה, דאך וועט ער זיין פטור, פארוואס? ווייל אויב ער איז פטור פון כפל, ער האט דאך נישט טביחה מכירה האט ער נישט מודה געווען, ער זאגט דאך כ'האב גע'גנב'עט טאקע, אבער לא טבחתי ולא מכרתי, נאר ס'דא א כלל, ווייל ער איז פטור פון כפל ווייל ער האט מודה געווען גנבתי איז ער שוין נישט מחויב קיין ארבעה וחמשה, ווייל אויב איך נעם אוועק דעם כפל איז דאס נישט ארבעה וחמשה נאר ס'איז שלושה וארבעה, און די תורה זאגט נישט קיין דין פון שלושה וארבעה. זע איך דאך פון דעם אויך אז מודה בקנס ואחר כך באו עדים אינו משלם אלא קרן ער איז פטור אמר ליה האט אים שמואל גענטפערט הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון שחזרו עדים לאחוריהם, אז די עדות האבן זיך צוריק געדרייט זענען נישט געקומען, ער האט נאר געזען ממשמשין ובאין, אבער דען די געווען ער האט מודה געווען האבן זיי נישט געוואלט קומען. פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי א זאגן אז די עדות האבן נישט געזאגט עדות, אבער אויב די עדות זאלן זאגן עדות וואלט ער באצאלט קנס, והא מדתני סיפא אין די סיפא שטייט רב אלעזר ברב שמעון אומר, רב אלעזר ברב שמעון זאגט, כאטש ער האט מודה געווען, יבואו עדים ויעידו, זאלן קומען צו גיין די עדות, נאכדעם ווי ער האט מודה געווען, וועט ער זיין, זאלן זיי זאגן עדות, וועל איך אים מחייב זיין אין קנס. מכלל, קומט דאך אויס פון דעם, דער תנא קמא סבר, דער תנא קמא האלט, לא. אפילו די עדות וועלן שפעטער קומען זאגן אז ער האט גע'גנב'עט, אבער ווייל ער האט פריער מודה געווען איז ער פטור. זעהט דאך אז דער תנא קמא האלט מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור. אמר ליה האט ער געענטפערט אמר ליה שמואל האט שמואל צו אים געענטפערט לאו איכא רב אלעזר ברב שמעון דקאי כוותי איז דען נישט פארהאנען רב אלעזר ברב שמעון, וואס ער האלט ווי איך אז מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז חייב, אנא דאמרי כרב אלעזר ברב שמעון, איך האלט ווי ער. זאגט די גמרא, לשמואל ודאי תנאי היא שמואל מוז זאגן אז אין דעם דין איז א מחלוקת פון תנאים, ער קען נישט זאגן דער תנא קמא האלט ווי ער, ווייל גיב א קוק דא אויך, ער האט געזען אז די עדות ממשמשין ובאין, ער האט מורא געהאט פאר די עדות, דעריבער האט ער מודה געווען, דאך זאגט דער תנא קמא אז ער האט זיך מודה געווען איז ער פטור, אפילו די עדות האבן שפעטער געזאגט עדות, איז דאך א זיכערע זאך אז מודה בקנס ואחר כך באו עדים, האלט דער תנא קמא אז ס'פטור, קען דער תנא קמא זיכער נישט האלטן ווי ער. לרב לויט רב'ן מי לימא תנאי, צי דארף רב זאגן אז זיין דין איז נאר אליבא דתנא קמא, אבער רב אלעזר ברב שמעון קריגט אויף אים, אדער רב קאן זאגן אז ניין רב אלעזר ברב שמעון האלט אויך מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז פטור, נאר ווייסטו פארוואס דא איז ער מחייב? ווייל וואס דא רעדט זיך דראה עדים שממשמשין ובאים אז דער גאנצער מודה זיין איז צוליב די אימה, דעמאלט איז ער מחייב. זאגט די גמרא אמר לך רב, רב וועט טאקע אזוי זאגן, אין מיין דין איז נישטא קיין מחלוקת, אלע האלטן. מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז פטור, אנא דאמרי אפילו רב אלעזר ברב שמעון, ער האלט אויכעט מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז פטור, עד כאן לא קאמר רב אלעזר ברב שמעון התם ווען האט ער דא געזאגט זיין זאך, אלא נאר משום דקא מודה מחמת ביעתותא דעדים ווייל אויב דאס וואס מ'האט מודה געווען איז געווען מחמת ביעתותא, מ'האט מורא געהאט פאר די עדות, דעמאלט זאגן מיר אז עס פעלט אין זיין הודאה, איז גלייך ווי ער האט נישט מודה געווען, דעריבער איז ער מחייב. אבל הכא דמודה מעצמו, אבער דא האט ער אן מורא פון עדות פון זיך אליין מודה, אפילו ר' אלעזר ברבי שמעון מודה אז מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז פטור.

ער איז זיך מודה אויף די גניבה, ובאו עדים, עס קומט עדות שגנב, ער האט גע'גנב'עט פטור, פארוואס? ווייל דעמאלט זע איך אז די הודאה איז נישט בלויז זיך צו פטר'ן, נאר די הודאה איז זיך אויך מחייב צו זיין, שהרי חייב עצמו בקרן, ער האט זיך מחייב געווען מיט קרן, דעריבער זאגן מיר, איז ער שוין פטור פון כפל און ער איז שוין פטור פון ארבעה וחמישה. אבל אבער אמר, ער זאגט, לא גנבתי, ער האט נישט גע'גנב'ט, ובאו עדים שגנב, ממילא אז ס'דא עדות שגנב דארף ער באצאלן כפל. וחזר ואמר און נאכדעם זאגט ער איך בין זיך מודה טבחתי ומכרתי, און קומט אויס מיט דעם וואס ער זאגט טבחתי ומכרתי האט ער זיך גארנישט ניט מחייב געווען, ובאו עדים, ס'קומט עדות שטבח ומכר חייב דעמאלט וועט רב אויך האלטן אז חייב. שהרי פטר עצמו מכלום, דאס וואס ער האט מודה געווען אויף טביחה האט ער זיך דאך גארנישט ניט מחייב געווען, ער ווייסט אז מודה בקנס פטור קומט ער צו לויפן, איז דאס נישט קיין ריכטיגע הודאה, איז אויב עס קומט שפעטער עדות וועט ער דארפן באצאלן. ווער האט געזאגט די הלכה? די הלכה האט געזאגט רב המנונא. דא איז דא אין גמרא צוויי גרסאות, דאס ערשטע וועלן מיר לערנען רש"י'ס גרסה, מיר וועלן לערנען די גרסה פון גמרא, און די גרסה איז רשבם'ס גרסה און רשבם'ס פשט, תוספות ברענגט עס אראפ, אמר רבא, האט רבא געזאגט, קפחתי, איך האב מנצח געווען. לסבי דבי רב, איך האב מנצח געווען רב המנונא'ן, רב המנונא ווערט אנגערופן סבי דבי רב, און איך האב אים אויפגעוויזן אז ער זאגט נישט ריכטיג, ווייל רב הונא האט דאך איבער געזאגט די הלכה אין נאמען פון רב, איז דאך זיכער רב הונא אין דער זאך קלאר, און איך זע אז רב הונא מאכט נישט דעם חילוק. דהא רבן גמליאל פוטר עצמו מכלום הוה, רבן גמליאל האט זיך דאך זיך געפטר'ט פון אלעס, וקאמר ליה רב חסדא לרב הונא, און רב חסדא האט געפרעגט א קשיא רב הונא, איך זעה דאך דארטן א מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז חייב, ולא קא משני ליה. פארוואס האט ער אים נישט פארענטפערט אז דעריבער זאגט מען דארטן ואחר כך באו עדים איז חייב, ווייל ער האט זיך גארנישט ניט מחייב געווען, איז דאך פון דעם א ראיה אז די סברה וואס רב המנונא זאגט אז דאס איז נישט קיין ריכטיגע סברה, אבער דער פשט איז נישט שווער, ווייל די גמרא גייט שפעטער א ראיה ברענגען, איתמר נמי, א ראיה ברענגען צו רב המנונא'ן, אט האב איך אפגעפרעגט רב המנונא'ן, וואס זאג איך איתמר נמי? דעריבער וועלן מיר יעצט לערנען דעם פשט וואס תוספות ברענגט אראפ אז דאס איז דער פשט פון רש"י, מ'איז גורס אזוי, אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו רב המנונא'ן, קפחתינהו, דו האסט מצער געווען לסבי דבי רב, צו די תלמידים פון בית מדרש, דו האסט געזאגט א זאך וואס די זאך איז נישט ריכטיג, פארוואס? ווייל דו זעסט דאך דארטן רבן גמליאל פוטר עצמו מכלום הוה, און רב הונא האט דאס נישט פארענטפערט, רב הונא האט דאך געוויסט ווי זיין רב זאגט, איז דאך פון דעם א סימן אז דער חילוק איז נישט קיין חילוק, און דאס וואס דו האסט געזאגט דאס איז נישט ריכטיג. לויט דעם פשט איז אויך שווער דער איתמר נמי, נאר ס'איז דא אין תוספות א דריטער פשט וואס לויט דעם פשט איז ניט שווער דער איתמר נמי, רשי. ברוך השם מסכת בבא קמא, דף ע"ה, עמוד א. איתמר נמי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אויב ער איז זאגט גנבתי, ער האט גע'גנב'עט, ובאו עדים שגנב, נאכער קומט צו גיין עדות ער האט גע'גנב'עט, פטור, איז ער פטור צו באצאלן כפל, קרן פארשטייט זיך דארף ער באצאלן, ס'איז נישט קיין קנס. אבער כפל איז ער פטור. די הודאה הייסט מודה געווען, שהרי חייב עצמו בקרן, ווען ערשטע מאל ער האט מודה געווען האט ער זיך דאך מחייב געווען אין קרן, איז ער געווארן געפטר'ט פון כפל, און ממילא וועט ער שוין אפילו שפעטער קומט עדות אויף טביחה מכירה, אויב ס'נישט דא קיין חיוב כפל, איז נישט דא קיין חיוב אויף טביחה מכירה. אבל אבער אמר לא גנבתי, ער זאגט איך האב נישט גע'גנב'ט. ובאו עדים שגנב האבן די עדות אים מחייב געווען כפל וחזר ואמר נאכער קומט ער צו גיין ר'איז זיך מודה טבחתי ומכרתי כ'האב גע'שחט'ן אדער זאגט ר'האט פארקויפט ובאו עדים שטבח ומכר חייב דעמאלט איז ער חייב ווען די עדות קומען שהרי פטר עצמו מכלום, די הודעה איז נישט קיין ריכטיגע הודעה, ווייל מיט דער הודעה האט ער זיך דאך זיך גארנישט ניט געוואלט מחייב זיין. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, מתניתין פון אונזער משנה וברייתא נמי דיקא, און פון דער ברייתא איז אויך א ראיה, א וועלכע הודעה הייסט אן הודעה? אז ואחר כך באו עדים זאל ער זיין פטור דווקא, אז בשעת הודאה האט ער געברענגט אויף זיך א חיוב. מתניתין אונזער משנה דתנן מיר האבן געלערנט אין דער משנה גנב על פי שניים, ביי דעם גנבענען איז דא צוויי עדות, וטבח ומכר על פי עד אחד. ער האט געשחטן אדער האט פארקויפט איז נאר דא איין עדות, או על פי עצמו אדער ער איז זיך מודה אויף טביחה ומכירה, משלם תשלומי כפל, באצאלט א כפל, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה. ווי רעדט זיך דאס? האבן מיר דאך פריער איינגעלערנט אז דאס רעדט זיך אז ס'איז שפעטער נישט געקומען קיין עדות, וואס וויל ער מיר דא דערציילן אז מודה בקנס איז פטור? למה לי דתני? וואס דארף ער מיר דערציילן די גנב על פי שניים אז ביי דעם גנב'ענען איז דא צוויי עדות, און ער גייט מיר דערציילן מודה בקנס ביי די ד' וה' איז פטור? ל ער וויל מיר דערציילן מודה בקנס איז פטור ליתני זאל ער מיר לערנען גנב וטבח על פי עד אחד או על פי עצמו אינו משלם באצאלט ער נישט אלא הקרן נאר דעם קרן זאל ער מיר דערציילן דעם דין סיי ביי כפל סיי ביי ד' וה' אז אויב ס'איז דא עד אחד אויף די גנב כפל און אויף די ד' וה' צי ער אליין איז מודה איז פטור. אלא לאו הא קא משמע לן, די משנה וויל דאך מיר דערציילן א חידוש, אז גנב על פי שניים, אויב ער האט גע'גנב'עט על פי שניים, וטבח און ער האט גע'שחט'ן על פי עד אחד, או על פי עצמו, הוא דעמאלט, דלא מחייב עצמו בקרן, אויף וועלכע זאך איז געווען דער מודה זיין? דער מודה זיין איז נאר געוועזן אויף טביחה מכירה, ער האט זיך גארנישט ניט מחייב געווען. הוא דאמרינן, דעמאלט זאגן מיר אז די הודאה איז א שוואכע הודאה, אז על פי עצמו דומיא דעל פי עד אחד, על פי עצמו האט דעם זעלבן דין ווי על פי עד אחד, מה על פי עד אחד, אזוי ווי דעמאלט ווען איין עדות זאגט עדות כי אתי עד אחד מצטרף בהדיה. און מחייב, אז קומט שפעטער נאך א עדות איז זיך מצרף, איז די זעלבע זאך על פי עצמו נמי, ווען ער האט זיך מודה געווען, כי אתו עדים, מחייב, ווען איז דאס גערעדט געווארן אז ס'וועט שפעטער קומען עדות איז ער חייב, דווקא ווען די הודאה איז געוועזן אויף טביחה מכירה אז איין הודאה וואס ער האט זיך גארנישט ניט מחייב געווען, דעריבער קען ער דאך שוין נישט לערנען אז די. הודאה איז געוועזן אויף גניבה, פארוואס? ווייל אבל גנב וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו דחייב עצמו בקרן, דעמאלט איז די הודאה אזעלכע וואס האט זיך מחייב געווען בקרן, טוט שוין אויף די הודאה אז אפילו שפעטער וועט קומען עדות איז ער אויכעט פטור, לא אמרינן זאגן מיר נישט על פי עצמו דומיא איז גלייך ווי על פי עד אחד, די משנה גייט מיר דערציילן, ווען זאגן מיר על פי עצמו איז גלייך ווי על פי עד אחד, אים מחייב זיין ווען שפעטער קומט עדות, דעמאלט ווען די הודאה איז נאר געווען אויף טביחה און מכירה, ער האט זיך גארנישט ניט מחייב געווען, אבער ביי גניבה איז נישט אזוי, גניבה על פי עצמו איז געווען די גניבה אפילו עס וועט שפעטער קומען עדות. איז ער פטור איז דאך שוין נישט גלייך צו על פי עד אחד, איז א ראיה פון די משנה די סברה וואס רב המנונא האט פריער געזאגט ברייתא, ווי האבן מיר א ראיה צו דעם פון דער ברייתא דתניא מיר האבן געלערנט ראה עדים שממשמשין ובאין, ער זעט עדות קומען, ער ווייסט אז די עדות ווייסן אז ער האט גע'גנב'עט.

למה לי למיתנא, וואס דארף מיר דא שטיין, ואמר האט געזאגט גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי, ניתני זאל מיר שטיין גנבתי, דער דין איז ביי גנבתי, או אדער אז ער זעט עדים ממשמשים ובאים אויף טביחה מכירה, איז ער מודה טבחתי ומכרתי, וועל איך דעמאלט האבן א חידוש אפילו ער האט זיך נישט מודה געווען, נאר אויף דער טביחה און ער האט זיך געפטר'ט מכלום איז זיין מודה זיין אן הודאה. פארוואס טוט ער מיר נישט דא דערמאנען די זאך? ער דערמאנט נאר דא אויף וועלכן איז געווען די הודאה אויף גניבה. אלא הא קא משמע לן, טעמא, ווען זאגן מיר אפילו שפעטער קומען צו גיין עדות איז פטור דאמר גנבתי, דחייב עצמו בקרן, מיט זיין הודאה האט ער זיך מחייב געווען אין קרן, דעמאלט זאגן מיר אפילו שפעטער קומען עדות איז פטור.

חייב, דעמאלט אז סקומט עדות שפעטער אויף טביחה מכירה איז ער חייב, אלמא זעהן מיר דאך הודאה דטביחה לאו הודאה היא, פארוואס איז דאס נישט קיין הודאה? ווייל ער האט זיך אין גארנישט ניט מחייב געווען. זאגט די גמרא אמרי וועל איך דיר זאגן לא היא, ס'איז פון דעם נישט קיין ראיה, לא היא, ס'איז נישט קיין ראיה, היא גופא קא משמע לן. דאס אליין גייט אים דערציילן דכיון דאמר גנבתי, אויב ער האט געזאגט גנבתי, ער האט מודה געווען אויף דער גניבה, אף על גב דאמר לא טבחתי ולא מכרתי, כאטש אויף דער טביחה מכירה האט ער נישט מודה געווען, און ובאו עדים שטבח ומכר, פטור. דאס גייט אים אט דערציילן דעם חידוש. דעריבער דערציילט אים אט דעם חידוש דגנבתי, ער איז מודה גנבתי, און און ער איז נישט מודה אויף טביחה מכירה, ווייל ער וויל מיר דאס דערציילן א חידוש, אז אפילו ער איז נישט מודה אויף טביחה מכירה, זאג איך דאך איז ער פטור, מאי טעמא?

אין אמת'ן האלט איך טאקע וויל די גמרא זאגן עס איז נישט קיין ראיה קען זיין פטור ער וויל מיר דערציילן דעם דין אז כאטש ער זאגט גנבתי לא טבחתי ולא מכרתי דאך איז ער פטור פון אלעס. זאגט די גמרא לימא מיר וועלן זאגן כתנאי. אין דעם דין וואס מיר האבן פריער דערמאנט, אז כאטש מיר זאגן מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, איז נאר גערעדט געווארן אז בשעת ער האט מודה געווען האט ער זיך אין עפעס מחייב געווען, למשל ער האט מודה געווען אז ער האט גע'גנב'עט, איז האט ער דאך זיך מחייב געווען אין קרן, דעריבער זאגן מיר אז ואחר כך באו עדים איז ער פטור פון דעם כפל, ווי איז אבער אז אויף די מאל וואס ער האט גע'גנב'עט האט ער נישט מודה געווען אויף דעם איז געווען עדות. נאר ער האט זיך מודה געווען אויף טביחה מכירה איז מיט דעם וואס ר'איז מודה טביחה מכירה האט ער זיך דאך גארניט ניט מחייב געווען און נאכהער קומען צו גיין עדות אז טבח ומכר זאגן מיר וועט ער דעמאלט זיין חייב וועלן מיר זאגן אז אין דעם איז דא א מחלוקת פון תנאים מיר האבן געלערנט היו שניים מעידים שגנב, צוויי עדות זאגן עדות ער האט גע'גנב'עט, זענען זיי אים מחייב כפל, והיו שניים מעידים אותו שטבח ומכר, א צווייטע כיתה עדות זאגט עדות ער האט גע'שחט'ן אדער ער האט פארקויפט, זענען זיי מחייב צו באצאלן א חוץ כפל פאר א שור נאך דריי, פאר א שה נאך צוויי. דאס הייסט איך האב צוויי כיתה עדות, איין כיתה אויף די גניבה און איין כיתה אויף טביחה מכירה. הוזמו עדי גניבה. מען האט מזים געווען די עדי גניבה, מען האט געזאגט עמנו הייתם, ווי קאנט איר זאגן אז אין דעם און דעם טאג האט ער גע'גנב'עט, עמנו הייתם? דעמאלט זאגן מיר, איז דאך נישטא קיין עדות אויף די גניבה, איז דאך די עדות פון טביחה מכירה אויך גארניט ניט, אפילו די עדות זאגן ער האט גע'שחט'ן א פרעמדע זאך, זיי ווייסן אז דער שור באלאנגט צו א פרעמדן מענטש, אפשר האט ער אים פארקויפט, אפשר האט ער אים געהייסן שעכטן, דעריבער זאגן מיר, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, די עדות וואס איז געווארן בטל א טייל, די גניבה, איז שוין בטל די טביחה און מכירה, אויב ער האט נישט גע'גנב'עט האט ער נישט גע'שחט'ן, די ערשטע כיתה וואס איז געווארן מוזם, באצאלן כפל. און ווי וועט זיין מ'וועט שפעטער מזים זיין די עדי טביחה, וועלן זיי גארנישט נישט דארפן באצאלן, ווייל אין די מאמענט וואס מען האט מזים געווען די עדי גניבה איז דאך שוין זייער עדות געווארן אויס עדות, דאס איז דער ערשטער דין די רישא, דער צווייטער דין איז. הוזמו עדי טביחה. די עדי גניבה האט מען נישט מזים געווען, מען האט נאר מזים געווען די עדים וואס האבן עדות געזאגט אויף דעם שעכטן. איז דער דין הוא משלם תשלומי כפל, ער דארף באצאלן כפל ווייל ס'איז דאך דא עדות ער האט גע'גנב'עט. והן און די עדי טביחה וואס מען האט מזים געווען משלמין תשלומי שלושה. באצאלן שלושה, זיי האבן דאך אים געוואלט מחייב זיין שלושה. וואו שטייט נישט אין די רישא די עדות דארף מען צאלן? משום סומכוס אמרו, אין נאמען פון סומכוס'ן האט מען געזאגט, הן משלמין תשלומי כפל, די עדות באצאלן כפל, והוא, און ער, משלם דארף באצאלן תשלומי שלשה לפר ושניים לאיל. דער דער וואס מען זאגט האט גע'גנב'עט, ער דארף באצאלן שלשה לפר ושניים לאיל. איז יעצט לאמיר פארשטיין אהייא קאי סומכוס. אויף וועלכן דין גייט ארויף סומכוס? דא איז דאך געווען צוויי דינים, דער ערשטער דין איז דא געוועזן אז אויב מען האט מזים געווען די עדי גניבה, זאגן מיר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, דער צווייטער פאל אין די סיפא איז אז מען האט מזים געווען די עדי טביחה, איז ער באצאלט כפל און זיי באצאלן שלושה, איז אויף וועלכן גייט ארויף סומכוס? אילימא וועסטו וועלן זאגן ארישא, סומכוס גייט ארויף אויף דער רישא, מ'האט מזים געווען די עדי גניבה, זאגט דעמאלט סומכוס אז זיי דארפן באצאלן פאר אים כפל, און ער דארף באצאלן שלושה, פארוואס? ווייל די עדי טביחה איז נישט געווארן מוזם. פארוואס זאל אזוי יא זיין דער דין? אויב מ'האט מזים געווען די עדי גניבה איז דאך שוין אלעס געווארן בטל, לית ליה לסומכוס האלט דען נישט סומכוס עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה? זיכער אז ער האט נישט גע'גנב'עט איז דאך נישט דא קיין טביחה, מהיכי תיתי זאל איך זאגן אז ער זאל באצאלן תשלומי שלושה? ואלא וועסטו וועלן זאגן אסיפא, אז סומכוס גייט ארויף אויף די סיפא. וואס רעדט זיך די סיפא? אז מ'האט מזים געווען די עדי טביחה, נישט די עדי גניבה. וואזשע זאגט דעמאלט דער תנא קמא? זאגט דער תנא קמא, ער באצאלט כפל, ווייל ס'איז דאך דא עדי גניבה, און די עדים וואס זענען געווארן מוזם באצאלן תשלומי שלושה.

ממילא קאן סומכוס נישט ארויף גיין אויף די רישא און נישט אויף די סיפא, אלא מילתא אחריתי איכא בינייהו, מיר מוזן זאגן אז די רבנן רעדן פון נאך א זאך און אויף דער אנדערע זאך גייט ארויף סומכוס, ווייל דאס וואס מיר זעען בפירוש אין די ברייתא קאן דאך סומכוס נישט ארויף גיין, וואס רעדט זיך דא? דא רעדט זיך אזוי. כגון דאתו בי תרי ס'איז געקומען צוויי עדות, ואמרי ליה, זיי האבן געזאגט צו אים, גנבת, דו האסט גע'גנב'ט, ואמר להו, האט ער געזאגט צו זיי, אין יא, גנבתי, כ'האב גע'גנב'ט, וטבחתי, כ'האב גע'שחט'ן, אדער מכרתי, כ'האב פארקויפט. איז אזוי, דאס וואס ער זאגט גנבתי אין גנבתי, דאס הייסט נישט ער איז מודה, פארוואס הייסט נישט ער איז מודה? ווייל ס'איז דאך דא עדות, נאר ער האט צוגעגעבן א זאך וואס די עדות האבן נישט געזאגט, די עדות האבן דאך נאר געזאגט גנבת, און ער האט געזאגט יא טבחתי מכרתי אויך, מיהו אבער לא בפניכם גנבתי, איך האב נישט גע'גנב'עט פאר אייך. און דאס ער איז מודה די גניבה איז גארנישט ווייל דאס איז דאך טוט ער דאך צוליב די מורא פון די עדות, אבער די הודאה פון טביחה און מכירה דאס איז דאך קיינער האט דאך אים נישט מחייב געווען דאס מודה צו זיין. ואייתי סהדי, דער גנב האט געברענגט עדות ואזמינהו, ער האט זיי מזים געווען דלא באפייהו גנב, אז ער האט נישט גע'גנב'עט פאר דיע עדות. ואייתי בעל הבית סהדי, נאכהער האט דער בעל הבית געברענגט עדות ואסהידו ביה און זיי האבן געזאגט עדות דגנב וטבח ומכר ער האט גע'גנב'עט און ער האט גע'שחט'ן און יעצט אזוי ובהודא ובהודאת טביחה קמיפלגי אין דעם וואס מ'האט זיך מודה געווען אויף דער טביחה אין דעם איז די מחלוקת ווייל די רבנן זאגן אזוי. זיי די עדות וואס מ'זענען געווארן מוזם, איז דאך א זיכערע זאך אז זיי דארפן באצאלן צו דעם גנב כפל, און דער גנב דארף באצאלן דעם כפל צו דעם בעל בית, פארוואס? ווייל אויף גניבה האט ער זיך דאך נישט מודה געווען. און פון ד' וה' איז ער פטור, פארוואס איז ער פטור? ווייל ער האט זיך דאך מודה געווען אויף טביחה מכירה. כאטש דער בעל בית האט דאך געברענגט עדות אויף אלעס, איז אזוי, דאס וואס ר'האט מודה געווען אויף די הודאה פריער דאס איז גארנישט מיט וואס ר'האט מורא געהאט, אבער די הודאה פון טביחה מכירה איז גוט, דרבנן סברי די רבנן זאגן אף על גב דהודאה דגניבה מחמת עדים הוא דקא מודה. כאטש דאס איז ער מודה צוליב די עדות און ס'איז נישט קיין גוטע הודאה און ער דארף באצאלן דעם בעלבאס דעם כפל וואס ער האט גענומען פון די ערשטע כיתה וואס איז געווארן מוזם. אבער הודאה דטביחה, הודאה היא, די הודאה פון טביחה, וואס דאס איז דאך נישט געווען וואס ער האט מורא געהאט פאר עדות, ווייל פריער איז דאך נישט געווען קיין עדות אויף די טביחה, איז א גוטע הודאה, במילא ופטור איז ער פטור, ווייל די רבנן לערנען אז אפילו א הודאה וואס ער פטר'ט זיך אינגאנצן איז דאס אויכעט א הודאה און שפעטער קומט עדות איז ער פטור. וסומכוס סבר און סומכוס האלט, וואס האט סומכוס פריער געזאגט? זיי באצאלן תשלומי כפל און ער באצאלט שלושה, ווייל סומכוס האלט. כיון דהודאה דגניבה מחמת עדים הוא דקא מודה וואס האט מודה געווען אויף גניבה דאס איז דאך נישט קיין הודאה ער האט זיך דאך מודה געווען ווייל עס איז דאך געוועזן עדות איז יעצט דטביחה לאו הודאה איז די הודאה פון טביחה אויך גארנישט ווייל בשעת ער האט מודה געווען אויף די טביחה האט ער דאך זיך אין גארנישט ניט מחייב געווען והנך עדים קמאי דאזמינהו, די ערשטע כיתה וואס מ'האט וואס האבן עדות געזאגט ער האט גע'גנב'עט, מ'האט זיי מזים געווען, און משלמין זיי באצאלן תשלומי כפל, דארפן זיי באצאלן כפל, און די כפל דארף מען געבן, זיי גיבן אים און ער גיט עס פאר דעם באלבאס, והוא משלם און ער דארף באצאלן שלושה לפר ושניים לאייל. ווייל זיין הודאה פון טביחה ומכירה וואס ער האט זיך אין גארנישט ניט מחייב געווען איז נישט קיין הודאה, זעהן מיר דאך אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון סומכוס מיט די רבנן, די רבנן לערנען אז זיין הודאה פון שלשה. כאטש ער האט זיך גארנישט נישט מחייב געווען איז עס א ריכטיגע הודאה און אפילו שפעטער קומט צו גיין עדות איז ער פטור און לויט סומכוס'ן איז עס נישט קיין הודאה. זאגט די גמרא, אמר רב אחא בריה דרב איקא, לא. דכולי עלמא הודאה דטביחה לאו הודאה היא, אלע האלטן מ'איז נאר מודה אויף טביחה און מ'איז זיך גארנישט נישט מחייב, אויף גניבה איז ער נישט מודה איז גארנישט נישט, ווי רבי יוחנן זאגט. און אויב די לעצטע עדות זאל זיין א גוטע עדות וואלטן די רבנן טאקע אים נישט געפטר'ט, אלא נאר בעדות שאי אתה יכול להזימה קמיפלגי, די מחלוקת איז אז די שפעטערדיגע עדות איז געווען אזעלכע עדות מען קען זיי נישט מזים זיין, כגון דאתו סהדי, ס'איז געקומען עדות ואמרי ליה, זיי האבן געזאגט צו אים גנבת, דו האסט גע'גנב'עט, ואמר להו, האט דער גנב געזאגט צו זיי, גנבתי וטבחתי ומכרתי, ריכטיג כ'האב געגנבעט, כ'האב גע'שחט'ן און פארקויפט, מיהו אבער, לא בפניכם גנבתי, נישט פאר אייך האב איך געגנבעט, אלא בפני פלוני ופלוני, כ'האב געגנבעט פאר די און די עדות, ואייתי סהדי, דער גנב האט געברענגט עדות ואזמינהו, מען האט זיי מזים געווען, דלא באפייהו גנב. ער האט נישט פאר זיי געגנבעט. ואתו פלוני ופלוני, נאכער איז געקומען צו גיין די פלוני ופלוני, ווער האט זיי געברענגט? נישט דער בעל הבית, דער גנב האט זיי געברענגט, האט געזאגט בפני פלוני ופלוני, און זיי זענען טאקע געקומען, ואסהידו ביה, זיי האבן געזאגט עדות אויף אים, דגנב וטבח ומכר. ובהא קמיפלגי, די מחלוקת איז אין דעם, דרבנן סברי, די רבנן האלטן, הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה, די רבנן פטר'ן דעם גנב פון ד' וה', ער דארף באצאלן נאר קרן, און ער נעמט כפל פון די ערשטע וואס האבן געוואלט מאכן שאדן, כפל קנס באצאלט ער נישט. ווייל די אנדערע עדות איז נישט קיין גוטע עדות, מען קען זיי נישט מזים זיין און זיי מקיים זיין דעם דין פון הזמה, ווייל ער האט דאך מודה געווען פריער פאר זיי האט ער גע'גנב'עט, און ער האט דאך דורך אים זענען זיי געקומען עדות זאגן, איז עס נישט קיין עדות, וכל עדות שאי אתה יכול להזימה לא הויא עדות, פארוואס ביסטו אים מחייב וואס ער האט מודה געווען? על פי עצמו באצאלט מען נישט קיין קנס, ווילסט אים מחייב זיין אויף די עדות, די עדות איז דאך עדות שאי אתה יכול להזימה איז נישט קיין עדות וסומכוס סבר און סומכוס האלט, עדות שאי אתה יכול להזימה הויא עדות סומכוס ווידער האלט אז ס'איז יא עדות, איז די עדות די ערשטע כיתה וואס מען האט זיי מזים געווען באצאלן כפל צום בעל הבית אויפן ארט פון גנב, און ער באצאלט שלושה לפר, ווייל ס'איז דאך געקומען עדות וואס האבן געזאגט טבח ומכר. פרעגט די גמרא, דו זאגסט סומכוס האלט עדות שאי אתה יכול להזימה הויא עדות, והא קיימא לן, מיר ווייסן דאך דעדות שאי אתה יכול להזימה לא הויא עדות, אין דעם דין איז נישטא קיין מחלוקת, אלע האלטן עדות שאי אתה יכול להזימה לא הויא עדות, ווי קאן סומכוס האלטן אז ס'איז יא א עדות? ענטפערט די גמרא, הני מילי, ווען זאגן מיר עדות שאי אתה יכול להזימה לא הויא עדות, היכא דלא ידעי, די עדות ווייסן נישט באיזה יום, וועלכן טאג ס'איז געשען, באיזה שעה, וועלכע שעה פון טאג ס'איז געשען, דליכא לעדות כלל, דעמאלט איז גארנישט נישטא קיין עדות, ס'קען זיין דעריבער ווילן זיי נישט זאגן וועלכן טאג ס'איז געשעהן, ווייל זיי האבן מורא ס'זאל נישט קומען קיין אנדערע עדות זאלן זיי מזים זיין, זיי וועלן זאגן צו זיי והלא באותו יום באותה שעה עמנו הייתם, זענט איר שקרנים. איז דער כלל, פארוואס זאגן מיר עדות שאי אתה יכול להזימה לא הויא עדות, ווייל אויב ס'איז פאלשע עדות וועלן זיי מורא האבן צו זאגן עדות טאמער וועט מען זיי מזים זיין. אבל הכא.

שלושה משלים זיין די חמשה פון פר, אדער צוויי משלים זיין דעם איל, ווייל עדות איז פארהאנען, און קיין הודאה נישט פארהאנען, ווייל די הודאה פון דער גניבה איז דאך געווען מען האט מורא געהאט פאר די ערשטע עדות, און די הודאה פון טביחה טוט ער זיך פטר'ן פון אלעס, דעריבער דארף ער באצאלן שלושה לפר ושניים לאיל. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, הן משלמין תשלומי כפל. וואס הייסט דאס? אז זיי באצאלן דעם קרן און זיי צאלן אויך דעם כפל. פרעגט די גמרא, מדקא מודה דגנב, אז ער איז דאך מודה ער האט גע'גנב'עט, קרן בעי שלומי, דארף ער דאך באצאלן דעם קרן. בשלמא דעם קנס פון כפל, האבן זיי געוואלט מאכן שאדן די ערשטע עדות בעדות שקר קאן איך זאגן ער איז מודה איז ער פטור אבער קרן איז ער דאך מחוייב קומט דאך אויס אז די ערשטע כיתה עדות וואס זענען געווארן מוזם האבן אים נישט געוואלט מחייב זיין אומזיסט קיין קרן ווייל קרן איז ער דאך סייווי מחוייב. אמר רב אלעזר משמי דרב תני לערן תשלום דכפל, אז די ערשטע כיתה עדות וואס זענען געווארן מוזם באצאלן כפל, דעם קנס באצאלן זיי, און ער באצאלט שלושה אחוץ דער קרן, דאס הייסט אזוי, אין דעם פאל וואס איז דא געוועזן צוויי עדות זענען געקומען צו גיין זיי האבן געזאגט ער האט געגנבעט האט ער געזאגט ריכטיג גנבתי טבחתי ומכרתי. נישט פאר אייך נאר פאר די און די עדות אנדערע עדות. און ער האט געברענגט עדות ער האט זיי מזים געווען נאכער האט ער געברענגט די עדות פאר וועלכע גנב וטבח ומכר. די ערשטע כיתה איז דאך געווארן מוזם, וויפיל האבן זיי אים געוואלט מאכן שאדן, קרן איז ער דאך סיי ווי מחויב, האט דאך געגנב'עט, האבן זיי אים געוואלט מאכן שאדן נאר דעם קנס פון כפל, וואס דאס איז ער נאכנישט מחויב, כל זמן די בית דין איז אים נישט מחייב איז ער נישט מחויב, דארף ער באצאלן דעם קרן. און די איבריגע כפל, דעם קנס וואס זיי האבן געוואלט אים מחייב זיין, דארף באצאלן די ערשטע כיתה עדות. יעצט די צווייטע כיתה עדות, זאגן דאך עדות אויף טביחה און מכירה, דארף ער באצאלן? נאך שלושה קומט אויס ער באצאלט ביי א שור פיר און די ערשטע כיתה באצאלט נאר איינס. איינע פון קנס. אבער דעם קרן איז דאך סיי ווי מחויב, און ביי א איל איז דער דין באצאלט די ערשטע כיתה נאר איינס פון דעם קנס פון כפל, אבער קרן איז ער דאך סיי ווי מחויב, און אחוץ דעם קרן דארף ער אויך באצאלן צוויי פאר דעם איל. רש"י.